א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו גוט געלט נומבער צוויי און פֿופֿציק מיט ר' חיים עקשטיין, שלום עליכם חיים.
עליכם שלום ר' פנחס.
אקעי חיים, איז דא א שאלה דא פון א איד, און די שאלה, איך ווייס, פאר די שאלה, איך קען פארליינען וואס ער האט געשריבן פארדעם?
די פלאר איז יורס. די פלאר איז מיין, אקעי, שלום עליכם פלאר. איים א ביג פען אוו יור קול מבשר פאדקעסט אזוי זאגט יענער, און ער האט האט אסאך געלערנט פון דיינע אינסייטס אין די פיינענשעל מארקעטס, אקעי איך מיין יענער געט דיך א קאמפלימענט חיים, נישט מער ווי יושר אז זאלסט עס הערן. א גרויסן שקויעך, איי אפרישיעט איט, און איך קען איך איך איט מינס א לאט טו מי, ס'געט חיזוק אנצוגיין. אקעי, סאו עכשיו גייען מיר צו די שאלה, אז ער וויל וויסן וועגן וויקס אינדעקס און וויקס פיוטשערס. סאו חיים, דו האסט שוין גערעדט וועגן וויקס קודם אויף גוט געלט נאמבער צוואַנציק, כ'ווייס נישט צו זיין שאלה איז א המשך פון יענץ אדער ס'איז א פרט אין יענץ, סאו יענער פרעגט וועגן וויקס אינדעקס און וויקס פיוטשערס, איך וואלט מציע געווען חיים זאלסט מסביר זיין קודם נאכאמאל ממש א ווארט וואס מיינט וויקס אויב ס'איז יא. אויב ביסט מסכים, און נאכדעם וועט זיין גרינגער צו פארשטיין דיין תירוץ אויף יענעמס עקשועל שאלה, וויקס אינדעקס, וויקס פיוטשערס.
יא יא, קוק אן נאכאמאל אז אז ער איז אז ער שרייבט די גאנצע זאכן וואס ער שרייבט אין די הקדמה, פארשטיי איך אז ער האט אלעס אויסגעהערט, און אויף דעם באציהט ער זיך. פשטות. סאו, לאמיר געבן מאכן א שנעלע סך הכל א חזרה אויף די וויקס, און נאכדעם קען מען גיין צו די וויקס אינדעקס פיוטשערס. געוואלדיג. אקעי. און זעהן וויאזוי ס'קאמפעירט איינס צו די אנדערע. הערליך. אקעי, ביי די וועי, לאמיר זיך צוזאם פארשטיין אין דזשענערל, ווען ס'קומט צו די מארקעטס, די פיינענשעל מארקעטס, יעדע מין זאך וואס איינער קען חלומ'ען צו ספעקולעטן אויף דעם, איז א זאך וואס מען מאכט עפעס א וועג וויאזוי מען קען אויף דעם מאכן געלט. יעדע זאך וואס עמיצער קען נאר חלומ'ען, זיך צו שפילן דערמיט, זיך צו לאמיר זאגן. ספעקולעטן, לאמיר זאגן, וואס מיינט ספעקולעטן? לאמיר זאגן, איך מאך א משל, ווער גייט זיין, ווער גייט געווינען די פרעזידענסי נעקסטעס יאר? טראמפ.

און זיי דארפן זיך דארטן טרעפן, און זיי דארפן האבן סטראנג אפיניאנס, איך האב נישט קיין אהנונג פארוואס זיי גייען עס טון, זיי זענען משוגע, אבער ס'איז דא מענטשן וואס זענען, יא, איך זאג דיר הונדערט פראצענט, וואטעווער. אקעי, סאו דאס מיינט א ספעקולעישאן, מען ספעקולעט, און מען איז גרייט צו לייגן געלט אויף די ליין פאר די ספעקולעישאן. אקעי. יעצט דאס איז אין איין וועג עס צו טון, די אנדערע וועג עס צו טון איז, פראטעקשאן. סאו למשל אויב איך האב א געוויסע ביזנעס.

אז דזשאסט אין קעיס דאס און דאס וועל איך דיר געבן אזוי פיל געלט, און דזשאסט אין קעיס יענץ און יענץ וועסטו מיר געבן. דאס הייסט כ'האב דא עפעס א טשענס פון. אזוי ווייס איך אז אויב ס'גייט אנדערש ווי איך וויל גייסטו מיר געבן געלט צו אפמאכן מיינע לאסעס וואס איך קען האבן אין מיין ביזנעס טאמער דאס און דאס געשענט. און טאמער גיי איך נישט, טאמער גייט עס נישט ווי איך וויל.

יאר, לאמיר זאגן ביז נאך די עלעקשאנס דארף איך מאכן הונדערט מיליאן דאלער. אקעי, וואס פארקויפסטו? הענטשוך? איך פארקויף הענטשוך. יא. פיין. אונז גלייבן מיר באמונה שלימה אז דער אייבערשטער וויל שיקן הונדערט מיליאן דאלער קען ער עס שיקן דורך הענטשוך אויך. הונדערט פראצענט. פיין. סאו איך קען פארקויפן הענטשוך. יעצט ווייס איך אבער אז אויב טראמפ קומט אריין אין אפיס גייט ער זאגן.

א נארמאלער דאקטאר האט נישט מורא, כאפט אן דעם פעישענט געהעריג און ער נעמט דעם בלאט טעסט וואטעווער, מען טאר מער נישט גיין מיט קיין הענטשוך. אקעי? צד השני ביידען האט זיין פאליטיק פרא הענטשוך. פרא הענטשוך, יעדער מוז גיין מיט הענטשוך. יא, און ער העט אפילו דעמאנסטרירן די וויכטיגקייט פון הענטשוך דארט נאך סאמטינג וויל טאס אויף די נאז. יא, איך האב א ביזנעס מאדעל, איך קען דיר ווייזן מיין ביזנעס פלען, מיין ביזנעס פלען זאגט אז אין די נעקסטע איינס און א האלב יאר הונדערט מיליאן דאלער פראפיט, פון מיין הענטשוך ביזנעס. אקעי, אמן. וואס ענטפערסטו מיר? האהא, מורא'דיגע שיינע מאדעל וואס דו האסט, באט דו ווייסט אז ס'איז דא א טשענס טראמפ גייט עס מאכן. יא. סאו, דאס מיינט אז אויב טראמפ מאכט עס, קענסטו קדיש זאגן נאך דיינע הענטשוך ביזנעס. יא. הונדערט מיליאן דאלער, פופס, אראפ אין די ערד. יא. אקעי? סאו וואס טוט מען דא? זאג איך דיר, יו נאו וואט, כ'האב א גוטע עצה. איך גיי דארטן ביי מערבית, צפונית,

סאו איך גיי צו אים און איך זאג אים קוק אן אהובי ידידי דו שרייסט דאך חי וקיים אז טראמפ גייט עס מאכן דו ביסט קאנווינסד אז דער אייבערשטער העט נאר קענען פירן די וועלט ווייטער אויב טראמפ מאכט עס יא חס ושלום באט יו געט מיי פוינט האו אבאוט איך מאך מיט דיר א דיעל איך דארף דאך פראטעקטן מיין פארטפאליאו מיינע הונדערט מיליאן דאלער סאו איך מאך מיט דיר א דיעל איך דארף פון דיר אויב טראמפ מאכט עס, זאלסטו מיר געבן פופציג מיליאן דאלער. סארי, אויב ביידן מאכט עס, זאלסטו מיר געבן פופציג מיליאן דאלער. זאגט ער, נאו פראבלעם, איך געב דיר וויפיל געלט דו ווילסט. ביידן מאכט, ביידן גייט עס קיינמאל נישט מאכן. טראמפ גייט עס מאכן. און איך באצאל דיר פאר דעם הונדערט טויזנט דאלער. פארוואס? פאר די? פאר די גאראנטי. האסט מיר געגעבן א גאראנטי. אקעי. סאו וואס האב איך יעצט געטון? האסט אינוועסטעט הונדערט טויזענט דאלער כדי צו פארזיכערן זיך אז זאלסט נישט דערלייגן עטליעסט מער ווי פופציג מיליאן. עקזעקטלי. און יענער אין זיין קאפ האט ספעקיולעיטעד. ער האט געטון א, ער האט געמאכט א, ער האט געמאכט א געמבל. אבער ער איז אזוי קאנווינסד. ער האט יעצט זיכער הונדערט טויזענט דאלער. ער האט יעצט זיכער הונדערט טויזענט דאלער. און ער איז זיכער אז די פופציג מיליאן גייט ער קיינמאל נישט דארפן צאלן. עקזעקטלי.

וואס זאגט די מארקעט? מיין די דזשענערל מענטשן וואס זענען אינוואלווד אין די סטאק מארקעט, וואס האלטן זיי וויפיל גייט זיך ריקן די מארקעט אין די נעקסטע צוועלף חדשים ארויף אדער אראפ? סאו אויב למשל די וויקס איז צען פראצענט זאגן זיי אז ס'גייט זיך ריקן מיט צען פראצענט אין די נעקסטע צוועלף חדשים. אויב ס'איז צוואנציג פראצענט זאגן זיי אז ס'גייט זיך ריקן מיט צוואנציג פראצענט אין די נעקסטע צוועלף חדשים. יעצט טראכט אריין, אויב איז דא למשל אז מ'הערט אז רוסלאנד. גרייט זיך צו מאכן אוועילעבל זייער נוקליער וועפן אין די נעקסטע שטיקל צייט צו קענען באמבאדירן רחמנא לצלן איי דאנט נאו וואט, מאכט דאס א אנגעצויגנקייט אין די מארקעט אדער א רואיגקייט אין די מארקעט? סאו דאס מיינט אז די וויקס גייט ארויפגיין? אקעי. אז מענטשן גייען האלטן. אז די מארקעט גייט זיך שאקלען מיט מער ווי די נארמאלע פופציג פראצענט וואס ס'וואלט זיך נארמאל געשאקלט, יעצט קען עס ווערן דרייסיג פערציג פראצענט, אקעי? מען הערט אז רוסלאנד האט צוריק אוועקגעפאקט זייערע נוקלעאר וועפנס, אה, ס'גייט צוריק ארויף די וויקס. די וואלעטיליטי? די שרעק אין די מארקעט. יא, אקעי פיין. סאו יעצט, די וויקס פיוטשערס פון די אנדערע זייט איז אז מענטשן נעמען א בעט. וואס די וויקס גייט טוהן אין די נעקסטע שטיקל צייט. סאו וויקס אינדעקס נאכאמאל איז? וויקס אינדעקס איז די מעזשערמענט פון די וואלעטיליטי אין די מארקעט, וויאזוי זאגט די מארקעט, וויאזוי זאגט די מענטשן וואס זענען אינוואלווד אין די מארקעט אז די מארקעט גייט זיך שאקלען ארויף אדער אראפ אין די נעקסטע צוועלף חדשים. און וויקס פיוטשער? וויקס פיוטשער זיץ איך מיט א צווייטן און איך האב מיט אים אינגאנצן א אנדערע שמועס, איך פרעג אים נישט.

ס'איז דא א טשארט, אז דו ווילסט קוקן קענסטו אריינלייגן אין עני טשארט וואס מען קען קוקן א סטאק, אנשטאטסן אריינלייגן די סימבאל פון די סטאק, לייגסטו אריין די סימבאל פון די וויקס, VIX. אקעי, און דו גייסט באקומען א נומבער. און דו גייסט דארטן זען די נומבער, דו קענסט זען וויאזוי די נומבערס זענען געווען אין די לעצטע יאר, די לעצטע צען יאר, די לעצטע חודש, די לעצטע פאר טעג, און די נומבער האלט זיך אין איין טוישן, און יוזשעלי גייסטו זען אז ווען די מארקעט טראסקעט גייט די נומבער שטארק ארויפגיין.

איז די די מענטשן וואס קויפן געוויסע קאנטראקטס איינער מיטן צווייטן וואס מען מאכט זיך בעטס איינער כדי זיך צו פראטעקטן איינער כדי צו געמבלען צו ספעקילעטן וואס די וויקס אינדעקס וואס די וויקס גייט זיין, יא סאו איך זיץ מיט דיר און איך זאג דיר פנחס ס'מוז זיין אז אין די נעקסטע חודש גייט וויקס ארויפגיין זייער שטארק, פארוואס האלט איך אז ס'גייט ארויפגיין זייער שטארק? ווייל בדרך הטבע קען פוטין נישט נעמען נאך א חודש פון לאס. אקעי. סאו ס'מוז זיין אז פוטין גייט עפעס טון מיט זיינע נוקליערס רחמנא לצלן. יא. טוט דיך פלא סאטמאר. אקעי. יא. ברוך שם כולם חסידי רבינו. סאו ס'מוז זיין אז ס'גייט געשען אזא זאך. יא. דו זאגסט ניין ס'מוז נישט זיין ס'גייט געשען. זאג איך יו נאו וואט, די וויקס איז יעצט, לאמיר זאגן פופצן, איך האלט אז די וויקס גייט אנקומען צו פארטי, פערציג. געב דו מיך א קאנטראקט אז אויב די וויקס גייט ארויפגיין צו העכער פופצן, גייסטו מיר געבן אזויפיל און אזויפיל געלט. און דו געבסט מיר פאר דעם יעצט, דו צאלסט מיר פאר דעם קאנטרעקט א געוויסן סכום? יא. אקעי. דו צאלסט מיר צוואנציג טויזנט דאלער אז איך זאל דיר געבן א קאנטרעקט אז אויב די וויקס גייט נישט ארויפגיין ביז פערציג. יא, סאו סאו לאמיר טראכטן מער פרעקטיקלי. איך האב א סטאק פארטפאליאו, און איך ווייס אז אויב. גייט די מארקעט טראסקענען גיי איך דערלייגן זייער אסאך געלט. כ'ווייס אויך אז אויב די מארקעט גייט טראסקענען איז מאוסט פראבעבלי גייט די וויקס שטארק ארויפגיין. סאו וויאזוי קען איך פראטעקטן מיין פארטפאליאו? איז איינס פון די וועגן וויאזוי איך קען פראטעקטן מיין פארטפאליאו איז דורכן קויפן וויקס פיוטשערס. איך קויף א וויקס פיוטשער פון דיר, און איך זאג דיר אויב די וויקס גייט ארויפגיין דארפסטו מיר געבן כך וכך געלט, און אזוי ווייס איך אז אויב ס'גייט טראסקענען די מארקעט און מיין פארטפאליאו פון א מיליאן דאלער גייט אנקומען צו א האלב מיליאן דאלער, גייט אבער לכאורה די וויקס אויך שטארק ארויפגיין, און דארטן וועל איך באקומען א האלב מיליאן דאלער. אדער צוויי הונדערט טויזענט דאלער אדער וויפיל איך וועל מיך פראטעקטן, סאו קומט אויס אז איך האב מיך פראטעקטעד אז איך ווייס אז אז אז אז מיין פארטפאליאו וויפיל ס'זאל נאר נישט אראפגיין האב איך פון וואו צוריק צו מאכן די געלט ערגעץ אנדערש, סאו איך קויף א שטיקל אינשורענס דורכן קויפן וויקס פיוטשערס. אהה אהה אקעי, סאו פארשטיימער וואס וויקס איז קודם, פארשטיימער וואס די וויקס אינדעקס איז, און אונז פארשטיי מיר אויך וואס איז די וויקס פיוטשערס און ווען מען נוצט עס, מען נוצט עס אין צוויי פאלן האסטו געזאגט חיים, אדער אויב טראמפ ווערט פרעזידענט, אדער אויב פוטין נעמט ארויס זיין נוקלעאר, יא? אה, דעמאלטס איז שוין צו שפעט. אדער ווען מען שמועסט איבער צו טראמפ ווערט פרעזידענט, אדער ווען מען שמועסט איבער צו פוטין וויל ארויסנעמען עפעס. סאו ווען ווען ער האט שוין ארויס גענומען די מארקעט האט שוין געטראסקעט איז אזוי ווי דו גייסט אין די אינטענסיוו קעיר יוניט אין די האספיטעל פארקויפן לייף אינשורענס אקעי דעמאלטס איז נישט קיין קונץ, ס'פון קיינער גייט עס נישט פארקויפן פאר דיר אויך נישט. זייער שיין, עז יוזשעל חיים, זייער שיין און זייער קלאר מסביר געווען, שאלות פאר ר' חיים וואס זאלן אדרעסירט ווערן אויף גוט געלט שיקט מען אויף טעקסט. צו עיט פאור פייוו פאור וואן עיט פייוו זיראו טרי סעווען אדער אויף אימעיל עסק עט חיים עקסטין דאט קאם, עסק עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם, א גרויסן גרויסן שכוח חיים. מיי פלעזשער און דער אייבערשטער זאל העלפן אז ס'זאל זיין אסאך אסאך שלום אויף די וועלט, קיינער זאל נישט נוצן קיין נוקליערס, וגר זאב עם כבש, בקיצור ס'זאל זיין שלום אויף די וועלט און אלע אידן זאלן מצליח זיין. אמן.